בעזרת השם יתברך, מסכת שבת, דף נ ה. מ'האמיר געענדיגט נעכטן מיט דעם וואס די גמרא האט געזאגט כל מי שאפשר למחות לאנשי ביתו ולא מיחה נתפס על אנשי ביתו באנשי עירו נתפס על אנשי עירו בכל עולם כולו נתפס על כל עולם כולו אז א מענטש וואס קען מוחה זיין און איז נישט מוחה איז כאילו ער אליין האט געטון אן עבירה זאגט די גמרא יעצט מ'הייבן מיר אן דף נ ה עמוד א' אויבן רב יהודה הוה יתיב קמיה דשמואל רב יהודה איז געזעצן אמאל פאר שמואל אתאי ההיא איתתא קא צווחה קמיה ולא הוה משגיח בה, איז געקומען עפעס א פרוי דארט, זי האט געבעטן, זי האט אנגעהויבן שרייען אויף שמואל אז זי האט עפעס טענות אויף איינעם, זי האט געוואלט שמואל זאל פירן א דין תורה, און שמואל האט זיך נישט צוטון געמאכט פון איר, אמר ליה האט רב יהודה געזאגט צו שמואל, לא סבר ליה מר, האלטסטו דען נישט פון דאס וואס שטייט אין פסוק, וואס טייטש האסט נישט מורא פון דעם פסוק וואס שטייט, אוטם אזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה, אז איינער וואס פארשטאפט די אויערן, פון די זעקה פון די געשריי פון א דל פון א ארעמאן איז ער אויכעט הוא יקרא ולא יענה וועלן זיין תפילות נישט געהאלפן ווערן איז פארוואס האסטו נישט מורא פון די פסוק אמר ליה האט שמואל אים געזאגט שיננא ס'איז לשון חריף רישך בקרירי וואס טייטש דיין ראש דיין רבי איך שמואל בין אין קאלט וואסער רישא דרישך בחמימי די ראש פון דיין ראש טייטש מיין רבי מר עוקבא וואס מר עוקבא איז געווען די רבי'ן פון שמואל ער איז געווען די אב בית דין און ער איז אויך געזעצן דארט ער איז אין הייס וואסער הא יתיב מר עוקבא אב בית דין, וואס טייטש ער זיצט דא, ער דארף פירן די דין תורה, ס'איז זיין פראבלעם, ס'איז נישט מיין פראבלעם, איך וועל נישט געשטראפט ווערן אויף דעם, ער וועט געשטראפט ווערן אויף דעם, דכתיב אזוי שטייט אין פסוק, בית דוד כה אמר השם, דינו לבוקר משפט והצילו גזול מיד עושק, פן תצא כאש חמתי ובערה ואין מכבה מפני רוע מעלליכם, אז מען זאל דן זיין דין תורות אז נישט חס ושלום איז פן תצא כאש חמתי, זעהן מיר אז מען פירט נישט קיין דין תורות מען מאכט זיך נישט צו טוהן פון דין תורות איז חס ושלום קומט א שטראף אויף דעם, און במילא זאגט שמואל צו רב יהודה איך ווייס אז ס'קען קומען א שטראף אויף דעם אבער נישט פאר מיר, ס'ליגט נישט ס'נישט מיין תפקיד צו פירן די דין תורה, זאגט די גמרא ווייטער אמר ליה רב זירא לרב סימון, האט רב זירא געזאגט צו רב סימון לוכחינהו מר להני דבי ריש גלותא, זאלסט מוכיח זיין די מענטשן די גבאים פון די שטוב, פון די ריש גלותא ווייל זיי פירן זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין זיי זינדיגן דו דארפסט גיין מוחה זיין אמר ליה האט ר' סימון אים געזאגט לא מקבלי מינאי זיי וועלן נישט מקבל זיין פון מיר אפילו איך וועל זיי אנשרייען ס'וועט גארנישט ווערט זיין אמר ליה האט ר' זירא אים געזאגט אף על גב דלא מקבלי לוכחינהו מר אפילו זיי וועלן נישט מקבל זיין די תוכחה דארפסטו זיי מוכיח זיין פארוואס דאמר רב אחא ברב חנינא, ווי רב אחא ברב חנינא האט געזאגט, מעולם לא יצתה מדה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה, חוץ מדבר זה, ס'איז קיינמאל נישט דא אזא זאך אז די אייבערשטער גוזר א גוטע גזירה און שפעטער ציט ער צוריק, נאר פאר אזא סארט זאך, וואס איז די סארט זאך? אז מען קען מוחה זיין און מען איז נישט מוחה. ווי זעט מען דאס? דכתיב, וואס שטייט אין פסוק, די נביא זאגט אין יחזקאל, ווען כלל ישראל האט דארט געזינדיגט, און דער רבונו של עולם האט געשיקט מלאכי חבלה קיין ירושלים אויסהארגענען כלל ישראל, זאגט דארט דער פסוק, ויאמר השם אליו, דער אייבערשטער האט געזאגט דארט צום מלאך, עבור בתוך העיר בתוך ירושלים, גיי דארט אין שטאט אין ירושלים, והתוית תו על מצחות האנשים הנאנחים והנאנקים על כל התועבות הנעשות בתוכה, און מאך א סימן א ת', מען מען באלד זען פארוואס דווקא די אות ת', מאך א סימן אויף אלע צדיקים פון שטאט, כדי זיי זאלן נישט געשעדיגט ווערן, זאגט די גמרא, אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל, די רבונו של עולם האט געזאגט פארן מלאך גבריאל, לך ורשום על מצחן של צדיקים ת' של דיו, שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה, גיי מאך א סימן פונעם אות ת' מיט טינט, אויף די שטערן פון די צדיקים פון שטאט, כדי די מלאכי חבלה זאלן זיי נישט קענען שעדיגן, ועל מצחם של רשעים ת' של דם, און אויף די רשעים, אויף די שטערנעס פון די רשעים, עסטו אויך מאכן א סימן פון א ת', אבער נישט מיט טינט, נאר מיט בלוט, כדי שישלטו בהן מלאכי חבלה, די מלאכי חבלה זאלן זיי יא שעדיגן, איז אזוי האט די רבונו של עולם געהאט בכוונה זאל געשען. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא. האט זיך דער מידת הדין אנגערופן רבונו של עולם מה נשתנו אלו מאלו וואס איז אנדערש די פון די אמר לה האט דער רבונו של עולם געזאגט הללו צדיקים גמורים והללו רשעים גמורים וואס טייטש פשוט אמרה לפניו האט דער מידת הדין געזאגט רבונו של עולם אין הכי נמי זיי זענען צדיקים זיי זענען רשעים אבער היה בידם למחות ולא מיחו זיי האבן געדארפט מוחה זיין אמר לה האט דער רבונו של עולם געזאגט גלוי וידוע לפני שאם מיחו בהם לא יקבלו מהם איך ווייס דער רבונו של עולם ווייסט דאך אלעס זאגט די רבונו של עולם איך ווייס אז אפילו זיי וואלטן מוחה געווען וואלטן די רשעים עס נישט מקבל געווען און במילא נישט זייער שולד אמרה לפניו האט די מידת הדין אויף דעם זיך אנגערופן רבונו של עולם אם לפניך גלוי להם מי גלוי ס'טייטש די רבונו של עולם אוודאי כביכול האט געוואוסט אז די רשעים עלן נישט תשובה טוהן אפילו מ'וועט מוחה זיין אבער די צדיקים האבן דאס נישט געוואוסט און במילא די צדיקים האבן אפילו הכי געדארפט גיין מוחה זיין און זיי האבן נישט מוחה געווען און במילא נאך די טענה איז טאקע געשען אז דער רבונו של עולם האט צוריקגעצויגן פון די גזירה, צוריקגעצויגן פון די אריגינעלע כוונה אז די צדיקים זאלן נישט געשעדיגט ווערן, והיינו דכתיב און דאס וואס שטייט דארט אין המשך הפסוק, זקן בחור ובתולה וטף ונשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו התו אל תגשו, טאקע אנפאנג שטייט אז ווער ס'האט א סימן פון ת' אויפן שטערן די צדיקים זאלן די מלאכי חבלה נישט שעדיגן, אבער צום סוף ציט די רבונו של עולם כביכול גראד צוריק און שטייט אין פסוק וממקדשי תחלו וואס דאס גייט ארויף אויף די צדיקים, ווי ווייסט מען דאס גייט ארויף אויף די צדיקים ווייל כתיב שטייט דארט אין פסוק ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית זעהן מיר אז וממקדשי תחלו דאס גייט ארויף אויף צדיקים ווייל ויחלו באנשים הזקנים איז אויך אויף צדיקים, ווי ווייסט מען אז דאס איז אויך אויף צדיקים? זאגט די גמרא תנא רב יוסף, אל תקרי מקדשי אלא מקודשי, וואס מיינט מקודשי, אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מא' ועד ת', די הייליגע מענטשן די צדיקים גמורים, פון זיי אויך, תחלו, האבן די מלאכי חבלה געקענט שעדיגן, ומיד, און גראד נאכדעם זאגט די גמרא שטייט טאקע אין פסוק, והנה ששה אנשים באים מדרך שער העליון אשר מפנה צפונה, ואיש כלי מפצו בידו ואיש אחד בתוכם לבוש הבדים וקסת הסופר במתניו ויבואו ויעמדו אצל מזבח הנחושת אז די זעקס מלאכי חבלה זענען אנגעקומען אין שטאט און זיך געשטעלט ביי די מזבח הנחושת און די גמרא פרעגט מזבח הנחושת מי הוה איז דען געווען דעמאלטס א מזבח הנחושת שוין געווען א מזבח פון שטיינער נאר וואס דען זאגט די גמרא אמר להו הקדוש ברוך הוא דער רבונו של עולם האט כביכול געזאגט פאר די מלאכי חבלה התחילו ממקום שאומרים שירה לפני הייבטס אן ביי די לוויים וואס זינגען שירה פארן רבונו של עולם מיט די כלי נחושת, דארט האט זיך אנגעהויבן די הריגה די מגיפה, און די גמרא זאגט אגב דעם, ומאן נינהו ששה אנשים, ווער זענען די זעקס מלאכי חבלה אמר רב חסדא, קצף, אף, וחימה, ומשחית, ומשבר, ומכלה, דאס זענען די זעקס מלאכי חבלה וואס זענען ממונה אויסצופירן די גזירות פון רבונו של עולם, על כל פנים, זעען מיר דא אז אויף די אופן וואס די צדיקים האבן נישט מוחה געווען, ווען זיי האבן געקענט מוחה זיין אפילו אז למעשה וואלט מען עס נישט מקבל געווען, האט דער רבונו של עולם צוריק געצויגן די גוטע גזירה אז זיי זאלן לעבן, און צום סוף זענען זיי געשטארבן, זאגט יעצט טאקע די גמרא ומאי שנא ת', פארוואס טאקע האט מען געזען דא אין די מעשה אז די אייבערשטער האט געהייסן מאכן די אות ת' אויף די צדיקים אויף די רשעים, אמר רב, זאגט רב, ת', תחיה, ת', תמות, ווייל ת' איז די אות וואס הייבט זיך אן מיט דעם תחיה און תמות, וואס דאס איז די סימן אויף די צדיקים איז געווען תחיה און אויף די רשעים תמות דאס איז געווען די ארגינעלע כוונה ושמואל אמר שמואל זאגט תמה זכות אבות די ת' איז מרמז אז די זכות אבות האט זיך געענדיגט און ס'עט נישט מגין זיין אויף זיי ורבי יוחנן אמר רבי יוחנן זאגט תחון זכות אבות פארקערט ס'עט יא מגין זיין וריש לקיש אמר ריש לקיש זאגט ת' סוף חותמו של הקדוש ברוך הוא דאמר רבי חנינא חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת אמת איז די חתימה פון רבונו של עולם די לעצטע אות וואס דאס איז די חתימה פון די חתימה מיט דעם האט דער רבונו של עולם פארזיגלט די גזירה רבי שמואל בר נחמני אמר אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מא' ועד ת', דאס איז מרמז אויף די צדיקים וואס האבן מקיים געווען די גאנצע תורה פון א' ביז ת', פונדעסטוועגן האט עס נישט מגין געווען אויף זיי. זאגט יעצט די גמרא, שמואל האבן מיר געזען האט מפרש געווען אז די ת' איז מרמז אויף תמה זכות אבות, די זכות אבות האט זיך געענדיגט ס'גייט נישט מגין זיין אויף כלל ישראל, פרעגט די גמרא מאימתי תמה זכות אבות, ווען האט זיך טאקע געענדיגט די זכות אבות, אמר רב, האט רב געזאגט מימות הושע בן בארי, פון די צייטן פון די נביא הושע,

ויפן אליהם למען בריתו את אברהם יצחק ויעקב ולא אבה השחיתם, די אייבערשטער האט געקוקט אויף די ברית פון אברהם יצחק און יעקב און ער האט נישט געלאזט שעדיגן כלל ישראל ולא השליכם מעל פניו עד עתה און ער האט זיי נישט פארשיקט ביז יענע טאג וואס טייטש ביז דעמאלטס האט די זכות אבות מגין געווען פון דארט און ווייטער האט שוין נישט געהאלפן פאר כלל ישראל קיין זכות אבות רבי יהושע בן לוי אמר מימי אליהו, פון די צייטן פון אליהו האט זיך געענדיגט די זכות אבות, שנאמר עס שטייט אין פסוק, ויהי בעלות המנחה, ויגש אליהו הנביא ויאמר השם אלקי אברהם יצחק וישראל, היום יוודע כי אתה אלקים בישראל ואני עבדך ובדברך עשיתי את כל הדברים האלה, זעהן מיר היום יוודע אז טאקע יענע טאג האט מגין געווען זכות אבות, אבער פון דארט און ווייטער האט שוין זכות אבות נישט מגין געווען אויף כלל ישראל, ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט מימי חזקיהו, אין די צייטן פון חזקיהו האט זיך געענדיגט זכות אבות, שנאמר וואס שטייט אין פסוק, למרבה המשרה ולשלום אין קץ על כסא דוד ועל ממלכתו, להכין אותה ולסעדה במשפט ובצדקה מעתה ועד עולם, קנאת השם צבקות תעשה זאת, שטייט דארט אויף די מלכות פון חזקיהו, אז די משרה און די שלום און די אלע גוטע זאכן וואס איז נגזר געווארן דעמאלטס אויף כלל ישראל איז אלעס געווען בזכות, קנאת השם צבקות נישט בזכות אבות וואס טייטש דעמאלטס האט זיך געענדיגט די זכות אבות זאגט די גמרא ווייטער אמר רב אמי האט רב אמי געזאגט אין מיתה בלא חטא א מענטש שטארבט נישט אן דעם וואס ער זאל זינדיגן חטא איז א לשון אפילו א חטא בשוגג ואין יסורים בלא עוון און א מענטש האט נישט קיין יסורים אן עוונות עוונות וואס איז במזיד וואס טייטש מיתה און יסורים קומען דורך חטאים דורך עוונות פון מענטשן עס קומט נישט סתם און ער ברענגט א מקור אין מיתה בלא חטא דכסיב וואס שטייט אין פסוק הנפש החוטאת היא תמות, בן לא ישא בעוון האב, ואב לא ישא בעוון הבן, צדקת הצדיק עליו תהיה, ורשעת הרשע עליו תהיה, זעהן מיר אז הנפש החוטאת היא תמות, אז ס'קומט דורכן חטא, אין יסורים בלא עוון, פון ווי לערנט מען עס ארויס, דכתיב וואס שטייט אין פסוק, ופקדתי בשבט פשעם, ובנגעים עוונם, און רשי זאגט שבט, נגעים, דאס איז אלעס יסורים, שבט איז א לשון פון א בייטש, א שטעקן וואס שלאגט, און נגעים איז דאך יסורים, און דאס אלעס קומט דורך די פשעם דורך די עוונם דורך דעם וואס א מענטש זינדיגט, זאגט די גמרא, מיתיבי האט מען א קשיא געפרעגט אויף רב אמי פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא, די מלאכי השרת האבן געזאגט פארן רבונו של עולם רבונו של עולם, מפני מה קנסת מיתה על אדם הראשון, וואס עפעס האסטו געקנס'ט מיתה אויף אדם הראשון, ס'איז אים געקומען עפעס אזא הארבע עונש, אמר להם, האט דער רבונו של עולם כביכול זיי געזאגט, מצוה קלה צויתיו ועבר עליה, כ'האב אים געגעבן א קליינע מצוה, ער האט עס נישט געפאלגט, פארדעם איז אים געקומען דאס. אמרו לו, האבן די מלאכי השרת געפרעגט, והלא משה ואהרן שקיימו כל התורה כולה ומתו, משה און אהרן האבן דאך מקיים געווען די גאנצע תורה, זיי האבן גארנישט געזינדיגט, און פון דעסטוועגן זענען זיי געשטארבן, פארוואס זענען זיי געשטארבן? אמר להם, האט דער רבונו של עולם זיי געזאגט, מקרה אחד לצדיק ולרשע לטוב, ס'איז א פסוק אין קהלת, פשט איז, קיינער קען זיך נישט ארויסדרייען פון קיין מיתה, אפילו א צדיק וואס זינדיגט נישט, על כל פנים זעהן מיר אין די ברייתא, אז מיתה קומט אפילו אז מ'זינדיגט נישט יעדער שטארבט איז א קשיא אויף רב אמי, זאגט די גמרא ניין, הוא דאמר כי האי תנא, רב אמי האט א תנא וואס האלט ווי אים, דתניא ווי מ'לערנט אין א ברייתא, ר' שמעון בן אלעזר אומר, ר' שמעון אלעזר זאגט אף משה ואהרן בחטאם מתו, אז משה און אהרן זענען אויך געשטארבן דורכ'ן חטא, שנאמר אזוי ווי שטייט אין פסוק יען לא האמנתם בי דארט ביי די חטא וואס משה רבינו האט געדארפט רעדן מיט'ן שטיין געשלאגן די שטיין, און ממילא הא האמנתם בי עדיין לא הגיע זמנכם ליפטר מן העולם, ווען זיי וואלטן טאקע נישט געזינדיגט וואלטן זיי אוודאי נאך געלעבט, פשט איז ר' שמעון בן אלעזר האלט אויך אז מען קען נישט שטארבן אז מען זינדיגט נישט, פרעגט די גמרא, מיתיבי כ'על דיר א קשיא פרעגן פון א ברייתא, שטייט אין די ברייתא, ארבעה מתו בעטיו של נחש, פיר צדיקים זענען אוועק פון די וועלט נאר אלס די חטא עץ הדעת טייטש זיי האבן נישט געהאט קיין שום אנדערע זינד פון זיך, ואלו הן וועלכע פיר צדיקים, בנימין בן יעקב איז דער ערשטער, ועמרם אבי משה, דער טאטע פון משה, וישי אבי דוד, וכלאב בן דוד, די פיר זענען געשטארבן דורכן חטא עץ הדעת אן קיין עבירות, וכולהו גמרא, זאגט די ברייתא, די אלע פיר בעצם איז א קבלה אז זענען געשטארבן דורכן חטא עץ הדעת, אונז האמיר עס בקבלה, לבר מישי אבי דוד חוץ פון ישי אבי דוד, דמפורש בקרא. וואס שטייט קלאר אין פסוק אז ער האט נישט געהאט קיין שום עבירה, ער איז געשטארבן אלס די חטא פון די נחש אלס די חטא עץ הדעת, דכתיב אזוי ווי שטייט אין פסוק ואת עמשא שם אבשלום תחת יואב על הצבא ועמשא בן איש שמו יתרא הישראלי אשר בא אל אביגיל בת נחש אחות צרויה אם יואב, זעהן מיר אז די פסוק רופט אן אביגיל בת נחש. פרעגט די ברייתא וכי בת נחש הואי, והלא בת ישי הואי אביגיל געווען א טאכטער פון ישי, דכתיב אזוי שטייט אין פסוק ואחיותיהם צרויה ואביגיל, אלא נאר, פארוואס רופט די פסוק אן ישי מיטן טיטל נחש, אלא בת מי שמת בעטיו של נחש, ווייל ער איז געשטארבן דורכן חטא פונעם נחש דורכן חטא עץ הדעת, על כל פנים, זאגט די גמרא, מני, ווער איז דער וואס האט פארגעלערנט די ברייתא? וואס טייטש ביז יעצט? לכאורה האט מען געהאט צוויי שיטות, קודם כל האט מען געהאט די מימרא פון רב אמי וואס רב אמי האט געזאגט מען קען נישט שטארבן אן קיין עבירות, אויף דעם האט מען געפרעגט פון א ברייתא, וואס די ברייתא האט געברענגט די מעשה מיט די מלאכי השרת מיט די רבונו של עולם, זאגט די ברייתא דארט אז די רבונו של עולם האט געזאגט יעדער שטארבט נישט קיין חילוק מיט עבירות אן עבירות, אפילו משה און אהרן זענען געשטארבן אן קיין עבירות, זעהן מיר אז די ברייתא וואס דאס איז די ערשטע שיטה האלט אז מען קען אויך שטארבן אן קיין עבירות, ממילא האט מען א קשיא געפרעגט אויף רב אמי, האט רב אמי געזאגט אז ער האט א ברייתא וואס האלט ווי אים, רבי שמעון בן אלעזר, וואס רבי שמעון בן אלעזר זאגט, אז טאקע משה און אהרן האבן אויך געזינדיגט און ממילא פאר דעם זענען זיי געשטארבן, ווען נישט וואלטן זיי היינט אויך געלעבט, און אויף דעם פרעגט די גמרא, וועלכע פון די צוויי ברייתות, וועלכע פון די צוויי שיטות, שטימט מיט די ברייתא דא, וואס די ברייתא דא זאגט אז פיר האבן קיינמאל נישט געזינדיגט, בנימין, עמרם, ישי און כלאב, זאגט די גמרא, אילימא תנא דמלאכי השרת. עסטו וועלן זאגן אז די ברייתא דא שטימט מיט די תנא וואס אונז האבן געזען פון די מעשה דארט מיט די מלאכי השרת, וואס פון יענע שיטה איז משמע אז משה און אהרן האבן אויך נישט געזינדיגט, אויב אזוי זאגט די גמרא והאיכא משה ואהרן, ס'איז דאך דא משה און אהרן אויכעט, לויט יענע ברייתא משה ואהרן האבן אויך נישט געזינדיגט וואלט געדארפט שטיין אין די ברייתא אז זעקס האבן נישט געזינדיגט, בנימין, עמרם, ישי, כלאב, און משה און אהרן, נאר וואס דען? אלא לאו ר' שמעון בן אלעזר היא, נאר וואס דען די ברייתא וואס רעכנט נישט אויס משה און אהרן, גייט כשיטת ר' שמעון בן אלעזר, וואס ר' שמעון בן אלעזר זאגט טאקע אז אף משה ואהרן בחטאם מתו, אבער פון דעסטוועגן זעהן מיר אין די ברייתא, וואס איז מיט די אנדערע פיר, מיט בנימין, מיט עמרם, מיט ישי, מיט כלאב, זיי זענען דאך געשטארבן אזוי ווי די ברייתא האט געזאגט דורכן חטא עץ הדעת, ושמע מינה, יש מיתה בלא חטא ויש יסורים בלא עוון, און ממילא זעהן מיר אז יעדער שטארבט צום סוף אפילו אן קיין חטא אפילו אן קיין עוון ותיובתא דרב אמי תיובתא, און די מימרא פון רב אמי איז טאקע אפגעפרעגט. זאגט די גמרא ווייטער אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל האומר ראובן חטא אינו אלא טועה, ווער ס'זאגט אז ראובן האט געזינדיגט, ווייל ס'שטייט דאך אין פסוק ביי ראובן וישכב את בלהה פלגש אביו איז משמע אז ער האט ממש געוואוינט מיט איר, זאגט דא רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן ס'נישט אזוי, ער האט נישט געזינדיגט, און ווי מ'עמיר זעהן, זיין עבירה איז געווען אז ער האט גערוקט אט די בעט פון יעקב אבינו, און פאר דעם פאררעכנט עס דער פסוק כאילו ער האט געזינדיגט, שנאמר, און ער ברענגט א ראיה אז ראובן האט נישט געזינדיגט ווייל שטייט אין פסוק ויהיו בני יעקב שנים עשר, מלמד שכולן שקולין כאחת, זיי זענען אלע געווען צדיקים, קיינער פון זיי האבן נישט געזינדיגט, און ווי די מפרשים לייגן נאך צו, אז ס'קען אויך נישט זיין אז ראובן האט געזינדיגט און תשובה געטון, ווייל טאמער מען האט תשובה געטוהן איז במקום שבעלי תשובה עומדין אין צדיקים גמורים יכולים לעמוד, און ממילא וואלט ער געווען נאך גרעסער פון די שבטים, שטייט זענען אלע געווען גלייך איז א סימן ער האט נישט געזינדיגט, איי פרעגט די גמרא, אלא מה אני מקיים וישכב את בלהה פלגש אביו, שטייט דאך אין פסוק ער האט יא געזינדיגט לכאורה, נאר וואס דען מלמד שבלבל מצעו של אביו, ומעלה עליו הכתוב כאילו שכב עמה, ער האט געריקט די בעט פון יעקב אבינו, און ממילא פאררעכנט עס דער פסוק כאילו ער האט געזינדיגט, זאגט די גמרא תניא מ'האבן געלערנט א ברייתא, ר' שמעון בן אלעזר אומר מוצל אותו צדיק מאותו עוון ולא בא מעשה זה לידו, ראובן איז ניצל געווארן פון די עוון ס'טייטש למעשה האט ער נישט געוואוינט מיט בלהה, נאר וואס דען ס'איז געשען וואס ס'איז געשען האט מען געזען ער האט גערוקט די בעט, און ער ברענגט א ראיה דערצו, פארוואס? ווייל אפשר עתיד זרעו לעמוד על הר עיבל ולומר ארור שוכב עם אשת אביו ויבוא חטא זה לידו, קען דען זיין אז ער האט געזינדיגט בעוון אשת אביו און שפעטער וועלן זיינע אייניקלעך שטיין אויף הר עיבל דארט ביי די ברכות און די קללות ביי הר גריזים און הר עיבל איז די בני ראובן זענען געשטאנען אויף הר עיבל ווען מען האט געשאלטן ארור שוכב עם אשת אביו זיי האבן געענטפערט אמן וואלט געקענט געשען אזא זאך אלא נאר מוז זיין אז מה אני מקיים וישכב את בלהה פלגש אביו אז עלבון אמו תבע די פסוק זאגט אונז אז ער האט תובע געווען די עלבון פון זיין מאמע די מאמע געווען פארשעמט פארוואס ווייל אמר ער האט געמאכט א חשבון אם אחות אמי היתה צרה לאמי שפחת אחות אמי תהא צרה לאמי מיין מאמע'ס שוועסטער רחל איז געווען א צרה פאר מיין מאמע, איך העט צולאזן אז בלהה זאל אויך אזוי זיין, עמד ובלבל את מצעה, ער האט גערוקט די בעט פון זיין מאמע, און דאס איז געווען די עבירה וואס אויף דעם שטייט אין פסוק וישכב את בלהה פלגש אביו, זאגט די ברייתא ווייטער אחרים אומרים, ס'איז דא וואס לייגן צו, שתי מצעות בלבל, צוויי בעטן האט ער פארמישט, נישט נאר די בעט פון יעקב נאר צוויי, אחת של שכינה, ואחת של אביו, אויך כביכול די בעט פון די שכינה, און ווי רש"י איז מסביר אז יעקב אבינו האט אויפגעשטעלט פיר בעטן אין אלע פיר געצעלטן פארן שכינה, און ער פלעג יעדן טאג זען וואו די שכינה האט גערוהט דארט איז ער געגאנגען יענע נאכט, און דאס האט ראובן אויך פארמישט ווען ער האט גערוקט די בעט, זאגט די גמרא כתנאי, בעצם די מחלוקת צו ראובן האט טאקע געזינדיגט צו ס'איז נאר מעלה עליו הכתוב איז א מחלוקת תנאים, פארוואס? ווייל שטייט אין פסוק ווען יעקב אבינו האט געזאגט פאר ראובן פחז כמים אל תותר, וואס איז דאס פחז? פחז איז נוטריקון, ס'איז ראשי תיבות, ר' אליעזר אומר ר' אליעזר זאגט פזתה, חבתה, זלתה, פזתה איז טייטש האסט דיך געיאגט, חבתה, ביסט נתחייב געווארן, זלתה, איז האסט מזלזל געווען, וואס דאס א רמז אז ראובן האט יא געזינדיגט, רב שי' אומר, רב שי' זאגט אז פחז איז ראשי תיבות פסעת על דת, האסט עובר געווען אויף די דת אויף די ציווי פון רבונו של עולם, חטאת, דאס איז די חטא, זנית, האסט מזנה געווען, אויכעט, רב שי' האלט אויכט אז ראובן האט געזינדיגט, רבן גמליאל אומר, רבי גמליאל זאגט אז פחז איז ראשי תיבות פיללתה, חלתה, זרחה תפלתך, פיללתה ס'א לשון פון תפילה, חלתה דאס אויך א לשון לחלות, זרחה תפלתך דיין תפילה איז נתקבל געווארן, וואס טייטש האסט געדאוונט פארן רבונו של עולם זאלסט נישט צוקומען צו קיין עבירה, און די אייבערשטער האט מקבל געווען דיין תפילה, נאך מער, די מפרשים זענען מסביר בשיטת רשי, ווי רשי איז דא מפרש, אז נישט פשט אז ראובן האט געדאוונט נאכדעם ס'האט געזינדיגט די אייבערשטער זאל אים מוחל זיין, ניין ראובן האט געדאוונט ער זאל נישט צוקומען צו קיין עבירה און ער טאקע האט נישט געזינדיגט, זאגט די גמרא, אמר רבן גמליאל עדיין צריכין אנו, למודעי, אונז דארף מיר נאך די פשט פון ר' אלעזר המודעי וואס מיר'ן זען ער האט נאך א בעסערע פשט זאגט רבן גמליאל, ווייל ר' אלעזר המודעי אומר הפוך את התיבה ודורשה, מען דארף פארדרייען די פסוק פחז איז ז ח פ, זעזעתה, האסט דיך פארטרייסלט, הרתעתה, ביסט צוריקגעטאנצן, פרחה חטא ממך, און דו האסט טאקע נישט געזינדיגט, און אויך די מפרשים זענען דא מסביר אז ס'שטימט זייער גוט פארוואס ר' גמליאל זאגט דאס א בעסערע דרש, ווייל פון די דרש זעהט מען קלאר אז ער האט נישט געזינדיגט, פון ר' גמליאל'ס דרש וואלט מען נאך געקענט זאגן

און פירשת מלחטוא און האסט צום סוף נישט געזינדיגט. זאגט די גמרא ווייטער, די גמרא געבט יעצט א סימן, ראובן בני עלי בני שמואל דוד ושלמה ויאשיהו סימן, זאגט די גמרא אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, כל האומר בני עלי חטאו, אינו אלא טועה, דער וואס זאגט אז די קינדער פון עלי האבן געזינדיגט אינעם עבירה אין די עוון אשת איש, וואס עלי האט געהאט צוויי קינדער חפני און פנחס, וואס שטייט אין פסוק אשר ישכבון את הנשים, וואס דאס איז משמע אז זיי האבן חוטא געווען אין די עבירה פון אשת איש, זאגט רב שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן, ס'א טעות, שנאמר, פון וואו לערנט עס ארויס, וואס שטייט אין פסוק, ושם שני בני עלי חפני ופנחס כהנים לה', זעהן מיר אז חפני און פנחס שטייען צוזאמען אין פסוק, און ר' יונתן האלט אויך, סבר לה כרב דאמר רב, פנחס לא חטא, וועלן מיר באלד זעהן אז פון וואו לערנט עס ארויס אז פנחס האט נישט געזינדיגט, און במילא אז ער האלט ווי רב אז פנחס האט נישט געזינדיגט, און ס'שטייט אין פסוק, חפני לעבן פנחס, מקיש חפני לפנחס, מה פנחס לא חטא אף חפני לא חטא, האלט רבי יונתן אז ביידע האבן נישט געזינדיגט ווייל די פסוק איז זיי מקיש איינער צום צווייטן, זאגט רבי יונתן ווייטער, אלא מה אני מקיים אשר ישכבון את הנשים, נאר וואס דען פארוואס שטייט ישכבון את הנשים ס'יא משמע אז זיי האבן געזינדיגט, נאר מתוך ששהו את קיניהן שלא הלכו אצל בעליהן, מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבום, וואס טייטש זיי זענען געווען די כהנים אין בית המקדש, און ווען פרויען פלעגן קומען נאך א לידה אדער נאך א זיבה זענען זיי געקומען ברענגען זייער קרבנות, זייער קינים, זייער פייגלעך, איז חפני און פנחס האבן נישט מקריב געווען די פייגלעך גראד, זיי האבן זיך פארשלעפט, און במילא די פרויען האבן געדארפט דארט ווארטן ביז זענען עס מקריב ווייל אסאך מאל האבן זיי געדארפט דארט איבערנעכטיגן, זיי האבן נישט געקענט אהיימגיין, זיי האבן נישט געקענט וואוינען מיט זייער מענער, קומט אויס אז חפני און פנחס האבן מבטל געווען די מצוה פון פרי ורביה, און פאר דעם איז מעלה עליהן הכתוב כאילו שכבום. זאגט די גמרא ווייטער גופא אמר רב, רב האט גע'דרשנ'ט, וואס טייטש יעצט האט מען געזען אז ר' יונתן האלט ביידע האבן נישט געזינדיגט, איז מען מוז שוין זען אז רב האלט ניין אז נאר פנחס האט נישט געזינדיגט חפני האט יא געזינדיגט, מ'טייטשט עס נישט, זאגט די גמרא גופא אמר רב, פנחס לא חטא, שנאמר, ווי ווייסט מען פנחס האט נישט געזינדיגט וואס שטייט אין פסוק ואחיה בן אחיטוב אחי איכבוד בן פנחס בן עלי כהן השם אז אחיה איז געווען די כהן גדול ער האט געטראגן די אפוד די פסוק פירט דארט אויס נושא אפוד און במילא אז די פסוק רעכנט אויס אז אחיה איז געווען אן אייניקל פון פנחס זאגט רב אפשר חטא בא לידו והכתוב מייחסו קען דען זיין אז פנחס האט געזינדיגט מיט די עבירה פון אשת איש און די פסוק העט גיין מייחס זיין אחיה נאך אים קען דאך נישט זיין, פארוואס ווייל והלא כבר נאמר שטייט אין פסוק, יכרת ה' לאיש אשר יעשנה, דער אייבערשטער וועט מכרית זיין א מענטש וואס עט זינדיגן מיט די עבירות, ער ועונה מאהלי יעקב ומגיש מנחה לה' צבקות, וואס מיינט דאס, אם ישראל הוא לא יהיה לו ער בחכמים, פון ער לערנט מען ארויס אז טאמער איז א ישראל נישט קיין כהן, איז פון זיין קינדער, עט נישט ארויס קומען אן ער א חריף וואס טייטש א תלמיד חכם, ולא עונה בתלמידים די זעלבע זאך שטייט אין פסוק עונה, עט נישט האבן אן אייניקל זאל קענען ענטפערן שאלות פון תלמידים, עט נישט האבן קיין אייניקלעך חכמים, ואם כהן הוא טאמער עט זיין א כהן, לא יהיה לו בן מגיש מנחה עט ער נישט האבן אן אייניקל זאל קענען מגיש זיין א מנחה וואס טייטש זאל קענען טון די עבודה, זעמער אז איינער וואס זינדיגט א כהן וואס זינדיגט, קען נישט זוכה זיין צו אן אייניקל זאל טון די עבודה, און אז מען זעט אז די פסוק איז מייחס די אחיה נאך פנחס מוז זיין אז פנחס האט נישט געזינדיגט, אלא לאו זאגט רב שמע מינה אז פנחס לא חטא, איי אלא הא כתיב אשר ישכבון, שטייט דאך אשר ישכבון וואס דאס איז א לשון רבים, איז משמע אז ביידע האבן געזינדיגט, סיי פנחס און סיי חפני, זאגט די גמרא ישכבן כתיב. שטייט נישט מיט א ו', מען קען עס, מען ליינט עס טאקע ישכבון אבער מען קען עס ליינען ישכבן, אז איינער חפני האט געזינדיגט פנחס האט נישט געזינדיגט, איי פרעגט די גמרא והכתיב שטייט די פסוק אל בני כי לא טובה השמועה, אז עלי זאגט דארט מוסר פאר זיין קינדער אל בני כי לא טובה השמועה אשר אנכי שומע מעבירים עם השם, איז משמע פון דעם וואס שטייט אל בני אז עלי רעדט צו ביידע זיינע קינדער אז ביידע האבן געזינדיגט, זאגט די גמרא אמר רב נחמן בר יצחק בני כתיב, מען קען עס אויך ליינען בני, ער האט גערעדט צו איין זון, חפני דער וואס האט געזינדיגט, פרעגט די גמרא והכתיב מעבירים, שטייט דארט דער פסוק זאגט אשר אנכי שומע מעבירים עם ה' אז זיי האבן ביידע עובר געווען אויף די ווערטער פון די אייבערשטער איז רש"י זאגט אז די קשיא איז נישט קיין קשיא ווייל נישט דאס מיינט די פסוק נאר אשר אנכי שומע מעבירים עם ה' עלי זאגט אן פאר זיין קינדער כ'האב געהערט שמועות אויפן גאסן נישט מעבירים עטס האטס עובר געווען נאר ס'דרייט זיך א שמועה אויף ענק, אבער על כל פנים אזוי פרעגט ער די קשיא, זאגט די גמרא אמר רב הונא בריה דרב יהושע מעבירם כתיב מעבירם איז אויך נישט קיין לשון רבים מ'קען עס ליינען מעבירם אז איינער האט עובר געווען דאס איז חפני נישט פנחס, איי פרעגט די גמרא והכתיב בני בליעל איז אויך א לשון רבים אז ביידע האבן געזינדיגט, ענטפערט די גמרא מתוך שהיה לו לפנחס למחות לחפני ולא מיחה, ווייל פנחס האט בעצם געדארפט מוחה זיין פאר זיין ברודער חפני, מעלה עליו הכתוב כאילו חטא, פאררעכנט עס די פסוק כאילו ער האט אויך געזינדיגט.